לברוקתי, דאס איז א קראנקהייט פון דעם אויג, ליתי זאל ער ברענגען עקרבא, א עקדיש, דשב חומרי וואס ער האט זיבן קאלירן, רש י זאגט פון דעם אלטקייט באקומט ער אסאך קאלירן, וניבשיה בטולא ער זאל עס אויסטריקענען אין שאטן, דאס מיינט מען צו זאגן אז זאל ווערן פון זיך אליין טרוקן, נישט אז זאל ווערן אויסגעטרוקנט אויף דער זון, ונישחוק, און ער זאל צערייבן, תרתי מנתא כוחלא, צוויי חלקים, כחל, כחל דאס איז אזאין זאך וואס מען טוט עס אריין אין די אויגן, וחדא מנתא מיניה, און איין חלק, א דריט חלק, זאל זיין

דריי מאהל זאל ער אריין לייגן בהאי עינא אין דעם אויג ותלתא מכחלי און דריי מאהל זאל ער אריין לייגן בהאי עינא אין דעם אנדערן אויג טפי לא לימלי מער זאל ער נישט טאהן אין זיין אויג דאי לא אז ער וועט נישט זיין געווארענט ער זאל נישט געבן מער פקע עיניה קאן אמאהל זיין זאל ווערן בלינד לשברירי דליליא. דאס איז אזאין קראנקהייט ווען א מענטש האט נישט געניג ווייטעמינס אין רוסלאנד נישט פאר קיין שום איד געדאכט איז עס געווען זייער אסאך אזוי ווי עס ווערט טונקל אינדרויסן זעהט מען גארניט עס העלפט נישט קיין לייט עס העלפט גארניט ניתי זאל ער ברענגען שודרא ברקא א שטריק וואס איז געבליבן פון די האר פון א בהמה, פון דעם עק, פון דעם טייל פון א פערד צו פון א פרה, טוט מען פלעכטן דעם שטריק, וניסר, ער זאל צובינדן, חדא כרעא מיניה, איין פוס פון אים זאל ער צובינדן צו דעם שטריק, וחדא כרעא מכלבא, און איין פוס פון א כלב. וניטרפו ינוקי די קינדער זאלן קלאפן חספא מיט שטיקלעך שארבן אבתריה נאך אים, ולימרו ליה זאלן זאגן דאס איז א ענין פון א סגולה, אסא כלבא אכסא תרנגולא, וליגבי און ער זאל צוזאמען נעמען שב אומצי זיבן שטיקלעך פלייש, משבעה בתי פון זיבן הייזער, וליתבינהו ניהליה, דער וואס ער גיט אים די פלייש זאל עס אים געבן בצינורא דדשא, ביי דער שוועל זאל מען אים געבן די פלייש וניכלינהו און ער זאל עס עסן בקלקולי דמתא, אויף דעם אשפה וואו עס געפינט זיך די שטאט גארבעדזש.

ליתי זאל מען ברענגען שבעה סומקי, זיבן מילצן, מגווא דחיותא פון א בהמה, וניטוינהו מען זאל עס בראטן אחספא דאומנא אויף א שטיקל שארבן דאומנא פון דעם וואס איז מקיז דם, וואס ביי אים איז דאך דארטן וואס געפינט זיך אויף דעם בלוט איז דאך איז זייער פארמיסט, וליתיב איהו מגואי ער זאל זיצן אינעווייניג, ואיניש אחרינא, א צווייטער מענטש זאל זיצן מאבראי אינדרויסן. ונימא ליה עוירא, דער בלינדער וואס ער געפינט זיך אינעווייניג זאל זאגן צו דעם זעענדיגן מענטש, הב לי דאיכול.

און ער זאל דאס לייגן אין זיינע נאז לעכער, דאס אויך איז א רפואה פאר דעם מענטש וואס דאס גייט אים בלוט פון נאז. ואי לא, ער קען נישט מאכן די רפואה, ליחזי אמת המים זאל ער זען א קאנאל פון וואסער דאזלת ממזרח כלפי מערב וואס גייט פון מזרח צו מערב, ונפסע ער זאל אריבערשפרייזן וניקום חד כרעא להאי גיסא וחד כרעא להאי גיסא, איין פוס זאל ער שטיין אין דער זייט און די אנדערע פוס אין דער אנדערע זייט, ונישקול טינא בידיה דימינא מתותא כרעא דשמאליה, ער זאל נעמען ליים מיט די רעכטע האנט פון דעם לינקן פוס, ובידיה דשמאליה מתותא כרעא דימיניה,

ליפסק זאל סטאפן דמא דפלניא בר פלניתא, אזוי זאל מער נישט בלוטיגן דער און דער מענטש, דאס איז א סגולה צו דערביי.
לדמא דאתי מפומא, בלוט וואס עס קומט פון מויל, דארף מען די ערשטע זאך אפטשעקן פון וואנעט דאס בלוט קומט, בדקינן ליה, בין איך בודק,

אז פון די לעבער עס פעלט בלוט איז נישטא קיין רפואה, אמר ליה רב אמי לרב אשי האט רב אמי געזאגט צו רב אשי'ן והא אנן איפכא תנן, מיר האבן געלערנט פארקערט אז ביי די ריאה איז נישט אזוי איז ערגער ווי עס איז ביי די לעבער האבן מיר געלערנט ניטל הכבד. אז ס'איז געווארן צוגענומען די לעבער, מ'האט געשאכטן א בהמה און ס'איז די די לעבער געווארן פארפוילט, ולא נשתייר הימנה כלום, אז ס'איז גארנישט ניט איבערגעבליבן פון דער לעבער, דעמאלט איז עס טריפה, אבער אויב ס'איז נאך דא א טייל פון דער לעבער, איז עס כשר. ביי ריאה דער דין הריאה די לונג שניקבה אז ס'איז געלעכערט געווארן או שחסרה דאס פעלט עפעס, אפילו די גאנצע ריאה אחוץ דעם וואס פעלט איז דא, איז עס טריפה, זעה איך דאך פון דעם אויך אז ביי ריאה איז געכער ווי מען זאגט לית לה תקנתא, ווייל לגבי דעם דין טריפה זעהן מיר ביי א ריאה אז ס'איז נאר געלעכערט זאגן מיר איז שוין טריפה און ביי א לעבער איז איז דווקא טריפה ווען עס פעלט אינגאנצן, אמר ליה האט אים גענטפערט כיון דמפומיה קאתי, די בלוט פון דער לעבער, אבער די בלוט פון דער לעבער גייט ארויס דורכן מויל, אין אמת'ן די די לעבער איז דאך נידריגער פון דער ריאה, דארף איך זאגן אז ס'איז געגאנגען אראפ דורך די רערן פון די לונג און ס'איז אראפגעקומען, אימר דארף איך אננעמען איתמוחי איתמח, אז נישט עס פעלט א טייל פון דעם כבד פון דעם לעבער, נאר עס פעלט שוין די גאנצע לעבער און ס'איז גארנישט נישט איבערגעבליבן, און ס'איז אריינגעפאלן אין דער ריאה דורך דעם רער פון דער לעבער וואס איז פאראייניגט מיט דער ריאה. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, אי מריאה קאתי, אויב די בלוט וואס גייט ארויס פון מויל קומט פון דער לונג, אית ליה תקנתא, איז דא א עצה. מאי תקנתיה, וואס איז די עצה? לייתי מען זאל ברענגען שבעה כוני פולע זיבן, כוני מיינט מען אגרופים, וואס גייט אריין אין זיבן הענט, מפירמא, פירמא איז פון לשון פרום, צו צוריסענע, דסילקא

און דריי פויסטן דטלפחי, טלפחי מיינט מען ארבעס, וכונא און איין פויסט דכמונא, כמון ווערט דערמאנט דאס איז וואס מען טוט עס שיטן אויף דעם ברויט ס'זאל האבן א גוטן ריח, וואס זיין קימל, וכונא און איין אגרוף, דחבלי, מסתמא פון שטריק, וכנגדן, פריער האט מען דאך אויסגערעכנט אז מען נעמט זיבן און זיבן און פינף און דריי און איינס און איינס, איז צוזאמען געוועזן פיר און צוואנציג, און אזוי פיל זאל ער נעמען, כנתא פטירתא, כנתא ווערט אנגערופן די קישקע פון די בני מעיא, פטירתא, פטירתא מיינט מען

ונימרסיה ער זאל עס צערייבן במישחא אין אויל ומילחא אין זאלץ, וניתביה ער זאל עס ארויף לייגן אטופרא אויף דעם נאגל דאליונא פון דעם גראבן פינגער דההוא גיסא פון דער זייט דכייב ליה וואס איז ווי עס טוט אים וויי, עס טוט אים וויי דער רעכטע זייט די ציין, איז זאל ער עס לייגן אויף דעם גראבן פינגער פון דער רעכטע זייט. ונהדר ליה ער זאל מאכן ביי דעם נאגל ארום גדנפא אזא איין ווענטל דלישא פון טייג אז דאס זאל נישט ארויפקומען אויף דעם פלייש וניזדהר לבישריה ער זאל זיין געווארנט אז די קנאבל זאל נישט אנרירן אין זיין פלייש דקשי ווייל דאס איז שווער לחיורא פאר צרעת. לחינכי, חינכי ווערט אנגערופן ס'זאל נישט פאסירן אז מען האט אין דעם מויל האט מען אין דעם האלז האט מען געשווירן, איז דארף מען דעמאלטס טון פיר זאכן דארף מען דעמאלט טון, די ערשטע זאך דארף מען טון ווי די גמרא רופט עס אן, לאוקמי, איז אפשטעלן ס'זאל נישט ווערן גרעסער ס'זאל זיך נישט פונאנדערשפרייטן, נאכהער דארף מען טון לבשולי אז דער גאנצער אייטער זאל זיך צוזאמען נעמען אויף איין ארט, נאכדעם ווי דער אייטער איז אויף איין ארט דארף מען דאס עפענען אז דער אייטער זאל ארויס רינען, נאכדעם ווי דער אייטער איז שוין אוועק בלייבט דאך דארט איבער א וואונד, דארף מען יעצט פארהיילן דעם וואונד, גייט די גמרא דא זאגן די רפואה פון די אלע זאכן.

און שמוץ זאל זיך אריינעמען, לייתי זאל מען ברענגען פארי, די סובין, די קלייען, דריש נפייא, וואס אויבן אויף דער זיפ איז עס דא, דארט אין אויבן שטעלט זיך, האלט זיך די גרעסערע סובין פארהאלטן זיך, וטלפחי און ארבעס בעפרייהו מיט זייער ערד וואס מען האט זיי אפגעריסן.

מיט אַ שטרױ, װאָס װאַקסט אױף איר, געװאַקסן אױף איר װעץ, לאַסוקי, נאָך דעם, װי שױן די גאַנצע ליחה איז אַװעקגעגאַנגען, נאָר יעצט דאַרף מען, ס'איז זיך דאָך דאָ שפּאַלטן, די װוּנדן זאָל מען יעצט פֿאַרהײלן, לייתי עפֿרא זאָל ער נעמען ערד מטולא דבית־הכּסא, װאָס איז אין שאָטן פֿון בית־הכּסא וואס אזוי צו זאגן די ערד האט אין זיך א ריח פון בית הכסא וניגבול בדובשא און ער זאל קנעטן מיט האניג וניכול ער זאל דאס עסן דמעלי ליה פון די מויל וועט ער האבן רפואה יעצט לברסם ברסם ווערט אנגערופן אויך רש"י זאגט ס'קומט מן הראש דרך החוטם, לייתי זאל ער ברענגען כי פיסתקא, פיסתקא האט מען דאך פריער געהאט אין גמרא דף נ"ט עמוד א' אז מען האט געשיקט רבי'ן מלבישים פון פשתן וואס זענען געווען, מען האט זיי צוזאמגעלייגט און ס'איז געווען אזוי גרויס כפיסתקא ומחצה ווי אנדערהאלבן ניס, פיסתקא איז אזא סארט ניס. אזוי פיל ווי א ניס דנישדור נישדור איז זאגט רש"י איז אויך פון אזיין מין ארס וכי אמגוזא און אזוי פיל ווי א ניס כאטש פיסתקא איז א ניס און אמגוזא איז א ניס נאר ס'דא פארשידענע מינים ניסן דחלבניתא דובשניתא פון א חלבנה וואס איז א פעטע רוף איך איר אן מיט דעם לשון דובשניתא, ומלי תרוודא ער זאל אנפילן א לעפל דובשא חיוורא, ווייסע האניג, ומלי נטלא בת מחוזא, און ער זאל אנפילן א כלי וואס האלט א רביעית פון מחוזא, ווייל די גמרא זאגט דאך נישט אומעדום איז די רביעית געווען די זעלבע מאס.

אויף דריי קלחים פון כרוב די די וואס וואקסט אין דער ערד און האט צוויי דריי טיילן, שורש ווערט אנגערופן דער ווארצל, קלח ווערט אנגערופן די שטעקעלע אויף וואס עס גייען ארויס די בלעטער, און א חוץ דעם איז דא עלין די בלעטער, זאל ער דאס אראפטראפן אויף די דריי קלחים פון כרוב אין א כלי, וניבחשיה, און ער זאל עס מישן בגווזא דמרמהין מיט א לעפל א שטיקל האלץ פון דעם האלץ מרמהין זעהט אויס א ווייכע האלץ וכי בשיל גווזא במרמהין ווען עס ווערט דארט אפגעקאכט דער לעפל איז ווייך געווארן בשיל כוליה איז א סימן אז אלעס איז שוין אפגעקאכט ואי לא ער קען דאס נישט טוהן לייתי זאל ער ברענגען נפקי די צואה

דאס מען האט פריער געזאגט ער זאל עסן נפקא דכלבא חיורא דאס זאל ער נישט עסן דמפריק ווייל דאס טוט צוברעכן אוועקריקן מנתק זיין זיין איברים. רשי. לגירא, איך האב נאכגעזוכט וואס איז די טייטש גירא האב איך געזען אין ערוך עס איז א קראצן אזא רייצונג זעהט אויס עס בייסט דעם מענטש ער האט דיע קראנקייט ליתי זאל ער ברענגען גירא דליליתא. ווען עס גייט דער האגל גייט אראפ צוזאמען מיט דעם האגל אזעלכע סארטן וואס ס'ווערט אנגערופן ליליתא, אזעלכע אזעלכע האגלען וואס איין זייט איז ברייט און איין זייט איז שמאל, איז דאך נארמאל אז די זאך פאלט אראפ, איז דאך דאך שטענדיג די שווערערע זאך פאלט אראפ, און די ברייטערע זאך, די ברייטערע זייט איז נידריגער, וניפכיה און ער זאל עס איבערקערן אז די שפיץ זאל זיין אראפ און די בית יד זאל זיין אויבן, ונשדי מיא עלויה, ער זאל אויף דעם ארויפלייגן וואסער, ונשתי און ער זאל טרינקען, ואי לא, און אויב ער קען דאס נישט קריגן, ליתי זאל ער ברענגען ממיא פון וואסער דאישתי מינייהו כלבא וואס א כלב האט פון זיי געטרינקען בלילה ביינאכט, וניזדהר ער זאל זיין געווארנט מגילויא, אז די וואסער זאל נישט זיין אויף א ארט וואס א שלאנג קען פון דעם טרינקען, לגילויא, איינער האט געטרינקען וואסער וואס איז געווען אפגעדעקט, און קען זיין א שלאנג האט פון דעם געטרינקען און האט איבערגעלאזט אין דעם א גיפט, איז זאל ער נעמען אנפקא א רביעית דחמרא חייא,

איז איז די איז די זייפן איז אמאל געווארן געמאכט פון דער ערד, די ערד האט אין זיך געהאט אזוין פעטקייט, דארף עס זיין געמאכט די אהלא תולענא ס'זאל זיין פון רויטע ערד, לפירחא דליבא אז די וואסער דאס הייסט די הארץ איז בליעט.

מיט און טוט דארט אריין אויך די סערוועטקע פון מילך און דאס שטייט א לענגערע צייט און די זויערקייט פון ברויט און פון די סערוועטקע ווערט עס אזא סארט קוואס צום טרינקען דאס הייסט כמכא דלא עבר עילויה ארבעין יומין ס'איז נאך נישט דורכגעגאנגען צייט קיין פערציג טאג זייט דער כותח איז געווארן געמאכט וניכול ער זאל דאס עסן ונשתי אבתרייהו נאכדעם זאל ער טרינקען חמרא מרקא וויין וואס איז צונויפגעמישט מיט אסאך וואסער. אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא, פארוואס זאל ער דאס נעמען פאר א רפואה? כל שכן דפרח ליביה איז אוודאי און אוודאי אז דאס וועט נישט ווירקן גוט אויפן הארץ, ווייל די אלע זאכן זענען שוואך און עס שוואכט נאך אפ דעם כח פון מענטש. אמר ליה האט ער אים געזאגט אנא ליוקרא דליבא אמרי איך האב געזאגט די זאכן אז די הארץ איז אויף אים שווער דעמאלט איז דאס גוט לפירחא דליבא ווי מען האט פריער געזאגט אויב די הארץ קלאפט שטארק ליתי זאל ער ברענגען תלת ברושייתא דחיטי דריי חלות וואס זענען געווארן געבאקן מיט ווייצענע מעל ונישטרינהו און ער זאָל זיי ווייקן, בדובשא אין האָניק, וניכול ער זאָל דאָס עסן, ונישתי אבתרייהו ער זאָל טרינקען נאָך זיי, חמרא חייא, ריינעם וויין, וואָס דער וויין איז נאָך נישט געוואָרן צוגעגאָסן צו אים קיין וואַסער, לצרחא דליבא, זאגט די רש י דאס הייסט כאב הלב, די הארץ טוט וויי, ליתי זאל ער ברענגען תלת ביעי נינייא, דאס וואס שטייט תלת ביעי מיינט מען נישט דריי ביעי, די שיעור פון דריי ביעי נינייא, נינייא זעהט אויס פון רש י אז דאס איז מיענטע, זאגט די רש י אפשר איז עס די מיענטע, וביעתא דכמונא, אינעם שיעור פון איין ביעא פון דעם קימל, וביעתא דשומשמי, און איין ביעא פון מאהן וליכול, און ער זאל עסן. לכאב מעי, מ'האט א ווייטיג אינעווייניג אין די בני מעיים דער מאגן, דער בויך טוט וויי, ליתי זאל מען ברענגען תלת מאה פלפלי אריכתא, דרײַ הונדערט די לאנגע פעפער, וכל יומין יעדן טאג, נשתי מאה מינייהו זאל ער טרינקען הונדערט פון זיי בחמרא, מיט וויין. רבין דמן נרש, רבין פון דער שטאט נרש עבד לה לברתיה דרב אשי האט געמאכט די מעדעצין צו דער טאכטער פון רב אשי, מאה וחמשין הונדערט און פופציג, מהני דידן, פון אונזערע פון אונזערע פעפער ואתסיאת איז זי געווארן געהיילט. זעט מען פארקערט מען דארף נישט האבן קיין דרײַ הונדערט נאר ס'איז גענוג הונדערט פֿופֿציק לכירצא די קראנקייט איז היינט נישטא אמאל איז געווען אסאך אז אינעווייניג איז דא ווערעם אין די בני מעיים זאל מען נעמען אנפקא דחמרא.

מבינתא ער זאל נישט אראפשלינגען די קערנדלעך, דאי לא ער וועט נישט זיין געווארנט, מינקבא ליה למעיין למעיינא ער קען עס לעכערן אינעווייניג די קישקעס, למיסר אז איינער האט שלשול וואס איז די רפואה, זאל אים איינהאלטן, בינדן אז ער זאל נישט האבן דעם שלשול, סיסין רטיבא במיא, רשי זאגט אז א ירק זאל ער נעמען אין וואסער, למישרא אויב ער ליידט פון עצירות ער האט נישט דעם מאגן וויל ער עס זאל אים משלשל זיין זאל ער נעמען די זעלבע סיסין יבישתא טריקענע במיא אין וואסער, וסימנך א סימן זאלסט נישט אויסטוישן אויף שלשול, זאלסט נישט גיין טרינקען די פייכטע, ווייל די פייכטע סיסין פארקערט טוט דיך פארהאלטן, האסט אויף דעם א סימן. איצא רטיבא, מען נעמט די גראז וואס הייסט איצא ווען עס איז פייכט, דסכר, מען טוט פארשטאפן מיט דעם נהרא דער טייך, מען וויל אמאל מאכן דער אראפפלוס פון וואסער זאל גיין ערגעץ אנדערש, טוט מען נעמען די איצא וועלכע די וואס איז פייכט, זע איך פון דעם אז די פייכטע טוט פארהאלטן, איז די זעלבע זאך ווען איינער האט שלשול און ער וויל עס זאל איינהאלטן, זאל ער נעמען די פייכטע. לטחלא, איינער ליידט די מילץ איז אים געשוואלן. לייתי זאל ער ברענגען שב ביני דמיא זיבן פיאווקעס עלוקה די פיאווקע ונייבשינהו ער זאל זיי טריקענען בטולא אין שאטן דאס הייסט ס'זאל ווערן געטריקנט פון זיך אליין נישט פון די זון

נטחייה זאל ער שמירן די באשמירן מיט דעם טחול וואס ער האט געברענגט פון א עז שלא ילדה ביני אורבי דביתא חדתא, צו אויף די וואנט צווישן די שורות פון דעם נייעם הויז, און דארט וועט עס אויסטריקענען. ונימא הכי, און ער זאגט די זעלבע זאך, אה וויאזוי זאגט ער אזוי ווי עס האט זיך אויסגעטריקנט די אתחל, ארי דא אור אין דעם הויז אזוי זאל די טחול פון דעם מענטש וואס איז געשוואלן זאל ווערן איינגעצויגן, ואי לא, אויב ער קען דאס נישט טון, ליבקי זאל ער נאכזוכן שכבא א געשטארבענעם דשכיב בשבתא וואס ער איז געשטארבן אין שבת, ונשקליה לידיה, ער זאל נעמען די האנט פון דעם געשטארבענעם, ונותבה, ער זאל עס אוועק לייגן, אטחליה, אויף זיין מילץ פון דעם קראנקן, ונימא, זאל זאגן, כי היכי דיביש הא ידא, אזוי ווי די האנט איז אויסגעטריקנט, נייבש, זאל ווערן אויסגעטריקנט, טחליה, די מילץ, דפלוני בר פלוניתא. ואי לא, ער קען דאס נישט טאן, ניתי, זאל ער ברענגען, ביניתא, זאל ער ברענגען א פיש, וניטוויה, ער זאל עס בראטן בי נפחא, ביי די קוילן וואס זענען ביי דעם שמיד, וניכליה, ער זאל עס עסן במיא דבי נפחא, מיט די וואסער, מיט די וואסער וואס איז דארט, וואס דער שמיד, די דערגליעטע זאכן, טוט ער דארט אפקילן אין דעם וואסער. ונישתי ער זאל טרינקען ממיא דבי נפחא, פון די וואסער וואס איז דאך דא ביי דעם שמיד, ההיא עיזא די ציג דהוה שתיא זי האט געטרינקען מיא דבי נפחא, זי איז געווען געוואוינט צו טרינקען די וואסער ביי דעם שמיד, אישתחיט זי איז געווארן געשאכטן, ולא אישתכח לה טחלא האט מען געזען זי האט נישט די מילץ, ווייל דאס טוט מאכן אז די מילץ זאל ווערן איינגעשרימפן, ואי לא און אויב ער קען דאס נישט טון, ער האט נישט קיין שמיד, ליפתח חביתא דחמרא, זאל ער עפענען א פאס וויין לשמיה, פאר זיינעטוועגן, און ס ה זאל ער טרינקען וויין, וועט ער ווערן געזונט. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, אי אית ליה חביתא דחמרא, אויב עס רעדט זיך א מענטש וואס ער קען זיך ערלויבן, א פעסל וויין לא אתי לקמיה דמר, וועט ער נישט קומען ביי דיר בעטן קיין רפואות, ווייל ווייל אויב ער האט שוין וויין, טרינקט ער דאך וויין, האט ער דאך שוין ממילא די רפואה, אלא נאר מרגל ער זאל זיך צוגעוואינען בפת שחרית צו עסן באלד אינדערפרי ברעקפעסט, ס'איז נישט נוגע אסאך אביסל נאר עפעס עסן, דמעליא

דאס איז די פסולת פון זילבער אויף דעם ארט וואס מען טוט אויסגראבן די זילבער פון דער ערד וחומרתא דפילון די קשר פון די בשמים פילון וואס די פרויען טוען אן אויף זייער האלז ושיאפא דחמימתא איז דא איין פשט אין רש"י צואת יונים און איין פשט איז צואה פון תרנגולים ונינקוט בשחקי דכיתנא בקייטא. זומער זאל ער עס האלטן אין מלבושים פון לינען, דאס מאכט קיל, ודעמר גופנא פון בייוול, דאס מאכט ווארעם, בסיתוא ווינטער, און ער זאל דאס אוועק לייגן דארטן אויף דעם ארט ביי די תחתונות, ואי לא, אויב ער קען נישט נעמען די רפואה, לישתי זאל ער טרינקען שיכרא מרקא. ביר וואס איז געמישט מיט אסאך וואסער, פריער איז געשטאנען דאס לשון חמרא מרקא, דארף מען דאך דא אפשר טייטשן שיכרא ביר, כאטש אנדערע ערטער שטייט יין שכר מיינט מען ביידע וויין, אבער אין גמרא שיכרא מיינט מען ביר. רשי.